איר פילט נישט די הארץ פון א מאמע? איר ווייסט ר' בער וואס איך האב ערקלערט? דעם רובל וועל איך אייך דא געבן.

דיין פאלק איז דיין קינד, בעט איך דיר אצינד, האב רחמנות ווי א מאמע אויף אירע קינדער. דיין פאלק איז דיין קינד, בעט איך דיר אצינד טאטע האב רחמנות ווי א מאמע אויף אירע קינדער.